ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נומבער זעקס און זיבעציק מיטן גוטן געלט מבין חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס ס'איז גוט דיך צו זען.
סעים העיר. ס'איז מיוטשל.
געוואלדיג. מיוטשל דערמאנט מיך פון מיוטשל פאנדס, און מיוטשל פאנדס דערמאנט מיך פון אינשורענס. כ'מיין ווייל דו האסט אמאל מסביר געווען אז איינע פון די פלעצער וואו אינשורענס קאמפאניס אינוועסטן איז אין מיוטשל פאנדס. אדער מיש איך דא א קשיא? דו מישט נישט קיין קשיא, ווייל דו רעדסט פון וואס האט דיך דערמאנט וואס. סאו, דו קענסט האלטן זיך מיט וואס ס'דערמאנט דיך וואס, דאס קענסטו אייביג בלייבן.
אקעי. איז מ'האט א יונגערמאן אריינגעשיקט א שאלה, און לאמיר עס פארליינען, ס'איז נישט קיין מורא'דיגע אריכות, אבער לאמיר פארזאגן וואס ער זאגט, א יונגערמאן פון דרײַסיק יאר, דער אייבערשטער זאל העלפן געזונטערהייט אריכות ימים ושנים. סאו זיין שאלה איז צו ער זאל ענ. אקעי, לאמיך זאגן די צוויי סינעריאס איך וועל אים אויספירן מיט די שאלה. ער זאל קויפן א פול לייף אינשורענס פאליסי, דאס מיינט מן הסתם האול לייף? יא, פול לייף אינשורענס, איך ווייס, איך זע זייער אסאך מאל, איך באקום שאלות פון מענטשן און מענטשן רופן עס אן פול לייף אינשורענס, און איך פארשטיי אסאך מאל אז די סיבה פארוואס זיי רופן עס אזוי אן איז ווייל ס'הייסט האול לייף אינשורענס, און

וועראז ס'איז עפעס אנדערש, ס'מיינט בעיסיקלי האול לייף איז געמאכט געווארן פאר די גאנצע לעבן. אקעי פיין.
פול. יא, קען זיין ס'וואלט, ווייסט איך טראכט יעצט ווען איך וואלט געווען ביים מעמד קריאת השם פאר די פאליסי וואלט איך אפשר קאנסידערט פול לייף אויך. באט מ'רופט עס האול לייף.
ס'הייסט, לאמיר זאגן יענער שרייבט ויקרא שמו בישראל.
פול!
האול לייף! וואס האסטו אריינגעשריגן פון אונטן ווען ס'שטייט ביים בלעמער? פול! נו! איך וואלט געדארפט טשעקן וועלכע זיידע ס'האט אזוי געהייסן, בקיצור מ'וואלט געדארפט מ'וואלט געדארפט געהעריג אריינגיין אין די זאך, אבער למעשה בין איך נישט געווען ביי קריאת השם, כ'גיי מיך נישט באליידיגן באט נישט איבעראל ווי ווי ווי, אקעי סאו ס'קען זיין אז טעכניש איז יענער גערעכט אבער די נאמען דערפון די פראפער נעים דערפון איז האול לייף, אקעי.

ער וועט צאלן דרײַצן הונדערט דאלער א חודש פאר בערך צוואַנציק יאר, יא דאס איז איין צד, די אנדערע צד איז אז ענדערש זאל ער יעצט ריפיינענסן זיין הויז און ארויסבאקומען בערך דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, ער זאל עס אראפלייגן אלס א דאון פעימענט פאר צוויי הייזער אין א אין די היימישע מארקעט, וואס איז די פוינט פון די היימישע מארקעט? אז ס'איז ס'איז גאנץ א פארזיכערטע אינוועסטמענט, די היימישע מארקעט בדרך כלל גייט נישט אראפ. בדרך כלל קראכט עס נישט, יא עס איז א שטארקע מארקעט, די היימישע מארקעטס, מאנסי, בארא פארק, וויליאמסבורג, יא זענען שטארקע מארקעטס, סטעיבל מארקעטס, סאו דאס מיינט אז די אינוועסטמענט איז א סעקיור אינוועסטמענט, און אזוי נאך צוואַנציק יאר לאמיר זאגן האט ראובן אויסגעצאלט די מארטגעדזש פון די צוויי הייזער, און ער גייט מאכן ריווח, וויאזוי? לאמיר זאגן פון רענט, לאמיר זאגן די וועליו פון די פראפערטי גייט ארויפגיין אזוי ווי ס'גייט געווענטליך, און ער וועט אנקומען צו די זעלבע עמאונט, די זעלבע ריווח וואס א האול לייף אינשורענס פאליסי וועט אים צושטעלן. אקעי? סאו דאס זענען די צוויי צדדים. איך מיין די אונטערשטע שורה די שאלה איז. א האול לייף אינשורענס פאליסי, צאלן דרײַצן הונדערט דאלער א חודש במשך צוואַנציק יאר, אדער מאכן א ריפיינענס, ארויסנעמען א מארגעטש אויף זיין הויז, עס נוצן אלס דאון פעימענט פאר צוויי אנדערע הייזער, אלס א סטעיבל אינוועסטמענט,

ווי פאנגט מען אן? ס'איז זייער אסאך סעקשאנס דא דא, סאו קודם די שאלה איז צי מ'זאל ענדע... ניין זאלסט מיר ענטפערן וועלכע איז א בעסערע מיין איך און נאכדעם ארבעטן אויף צוריקצווועגס און מסביר זיין. ער פרעגט א שאלה, דעי אדער דעיס? אה זאל איך זאגן קלאר דעיס אדער דעיס? יא. אקעי כ'גיי נישט ענטפערן דעיס אדער דעיס ווייל ס'איז אזויווי דו זאלסט מיך פרעגן צי זאל איך ענדערש עסן פאר נאכטמאל ניסלעך אדער ביף.

אקעי.
סאו ס'איז בכלל נישט אזוי ווי אין די זעלבע אין די זעלבע.
פארוואס נישט? א האול לייף אינשורענס פאליסי איז נישט קיין אינוועסטמענט? א האול לייף אינשורענס פאליסי איז דעפענעטלי נישט קיין אינוועסטמענט, אויב ס'איז עפעס וואס האט א שייכות מיט פיינענס איז אז ס'איז דא א וועג אוועקצולייגן געלט אין א האול לייף פאליסי אויך. אהא. און לאמיר עס צונעמען א מינוט, אקעי? לאמיר קודם צונעמען וואס איז א האול לייף פאליסי און און לגבי וואס ס'איז שייך צו דעם שואל'ס. שאלה. און וואס איז ריעל עסטעיט לגבי וואס איז שייך צום שואל'ס שאלה? לאמיר עס צונעמען א מינוט, אקעי? קודם איינס, אונז גיימיר דא אריין אין א זאך וואס דער מענטש האט געפרעגט פאר צוואנציג יאר. יא. סאו, אונז רעדן מיר פון א אינגערמאן אין די דרייסיג יאר. יא. עידזש טערטי, אקעי? אונז האמיר אים אפילו געגעבן ברכות מיט אריכות ימים ושנים, ער איז א דרייסיג יעריגע אינגערמאן. כ'ווייס נישט צי דו געדענקסט ווען דו ביסט געווען דרייסיג יאר. איך געדענק אביסל ווען איך בין געווען דרייסיג יאר אלט, און איין זאך וואס איך קען זאגן פאר דעם אינגערמאן אויף אייגענע עקספיריענס, איך פאנג מיך אן צו פילן דא ווי עפעס אן עלטערע איד יעצט, אבער איך קען אים זאגן פון אייגענע עקספיריענס, אז פון דרייסיג ביז צוואנציג, דאס מיינט ביז עידזש פיפטי, טוישט זיך זייער אסאך זאכן אין די לעבן. און דו ווייסט נישט וואס ס'גייט זיך טוישן ביי דיר, האף איך האף איך און איך וואונטש דיר אלעס זאל זיך נאר טוישן אויף צו גיין ארויף און ארויף און ארויף אין אלע עריעס פון דיין לעבן, אבער איך האב שוין מיטגעהאלטן נישט איינס און נישט צוויי און נישט דריי און נישט צוואנציג און נישט דרייסיג נאר מער פון דעם, אסאך מער פון דעם, מענטשן וואס האבן געמאכט געוויסע דעסיזשענס אויף געוויסע עקספענסעס וואס זיי גייען האבן פון דרייצן הונדערט דאלער א חודש ביי די דרייסיג יאר פאר די נעקסטע צוואנציג יאר און די דעסיזשען האט זיך געדארפט טשעינדזשן מחמת איזה סיבה שהיא צי ווייל מען האט בחורים און מען דארף צאלן הויכע שכר לימוד אין ישיבות, צו ווייל מען מאכט חתונה קינדער און ס'איז זייער שווער צו קענען ממשיך זיין מיט דעם, נישט קיין חילוק וואס, כ'האף אז ביי דיר אויב ס'וועט זיך טשעינדזשן וועט זיך עס נאר טשעינדזשן אויף גוטע סיבות. סאו איך כאפ נישט וואס איז די פוינט.
סאו די פוינט איז אז דו מאכסט א דעסיזשן אויף א האול לייף פאליסי וואס די דעסיזשן איז געבויט אויף דרייצן הונדערט דאלער א חודש פאר צוואנציג יאר. אז איך גיי אזויפיל דארפן איינצאלן. אז דו גייסט אזויפיל דארפן באצאלן פאר צוואנציג יאר. יא. און אזוי זייער אסאך מאל ווען דו מאכסט די דעסיזשען איז די גאנצע געביידע צופאלטע אויב עניטינג צופאלט אינמיטן.
און איך וועל נישט קענען עפארדן די פעימענטס?
נישט קענען עפארדן די פעימענטס וועט די גאנצע פאליסי נישט זיין די זעלבע פאליסי ווי דו האסט געמיינט ס'גייט זיין.
אה, אקעי פיין. סאו דאס איז איין וויכטיגע נקודה. אקעי. די נקודה השני', אז וועסטו מיר זאגן איך קען זיך דעמאלט צוריקציען, דא קומט אריין די צווייטע נקודה. רוב סיטועשענס אין האול לייף אינשורענס ווענדט זיך ווען ס'געשענט אז די טשעינדזש געשענט, באט אויב ס'געשענט עס אין די ערלי די ערשטע צען יאר, אסאך מאל אפילו די ערשטע פופצן יאר, גייסטו נישט ניטאמאל ארויסנעמען די געלט וואס די האסט אריינגעלייגט. סאו די גייסט האבן א גרויסע שאדן. און ווי נענטער ס'גייט געשען צו ווען די האסט געעפנט די פאליסי, אלץ גרעסער גייט דיין שאדן זיין אויב די דארפסט מאכן טשעינדזשעס.
וואס פריער, יא.
דאס איז די צווייטע נקודה. טראכט אריין, די קויפסט א הויז,

אין וואס דו גייסט אריין. סאו דאס איז נאר ביי אינשורענס אדער אויך ווען מ'קויפט א הויז? יא, איך האב געזאגט אזוי ווי א משל ווען דו קויפסט א הויז קען דאס אויך געשען. אה, ני. אקעי. סאו והשלישית, נאכן דורכגיין די אלע זאכן, אויב דו גייסט נאך איבערלעבן די זאך, כ'מיין דו גייסט סורווייוון, וואס הייסט, ווען איך זאג סורווייוון מיין איך נישט דו גייסט לעבן אריכות ימים ושנים, כ'רעד אויב די פאליסי גייט סורווייוון. אויב אלעס גייט אנגיין אזוי ווי דו האסט טאקע געפלאנט ס'זאל אנגיין, אין די בעסט קעיס סינעריאו גייסטו צוריק האבן דיין געלט און אפשר נאך איינס צוויי צוויי אהאלב פראצענט אויף דיין געלט. דעטס איט.
דאס איז מיט א אינשורענס פאליסי?
יא. און אויב די גייסט עס ארויסנעמען אלס א לאון וועסטו אנהייבן צו צאלן אינטרעסט און און ס'ווערט מער און מער קאמפליקעטעד. אקעי? אבער פון די אנדערע זייט גייסטו האבן לייף אינשורענס און אז די וועסט יא קענען ממשיך זיין צו צאלן די פעימענטס, און אז דו וועסט קיינמאל נישט דארפן ארויסנעמען די געלט, און אלעס וועט פארן אזוי ווי דו האפסט מיטן אייבערשטנ'ס הילף אויף א סטרעיט ליין אפ, וועסטו האבן א שיינע פאליסי מיט שיינע א שיינע קעש וועליו, האסט דאך געסעיווט געלט, אקעי? אין א רעיני רעיני דעי קענסטו האבן א לאון פון די פאליסי, קענסט נוצן די געלט פאר זאכן, און צוריק צאלן מיט אינטערעסט, באט קענסטעך קענסטעך מסדר זיין מיט עס, אקעי? יא. נישט קיין אינוועסטמענט, האסט געהאט א אינשורענס פאליסי און דו האסט געהאט עקסעס צו דיין געלט. און ס'איז געווען פאר, וויאזוי זאגט יענער, פול לייף.
אקעי? האול לייף. אקעי. יעצט לאמיר גיין וויזיטן א הויז אין די היימישע נעיבערהוד. אקעי. האסט ארויסגענומען א מארגעדזש פון דרײַ הונדערט טויזנט דאלער פאר דיין הויז, האסט אראפגעלייגט א דאון פעימענט, און דו האסט ארויסגענומען א מארגעדזש אויף די איבריגע, און איך פארשטיי פון די שואל אז ער פלאנט אז די דרײַצן הונדערט דאלער גייט אים באצאלן די מארגעדזש גאואינג פארווערד. אקעי? אקעי, יעצט לאמיר לאמיר גיין זעהן, איך רעד בעיסד אויף היסטערי, אקעי, אונז ווייסן מיר נאך נישט וואס עס גייט זיין אין די נעקסטע צוואַנציק דרייסיג יאר, אבער בעיסד אויף היסטערי פארשטייען מיר אונז אז נארמאל א היימישע נעיבערהוד גייט נישט איז נישט אזעלכע פלאקטשועישאנס דאון אין ריעל עסטעיט, טאנצט נישט טאנצט נישט אזוי שטארק, האפענטליך עס וועט נאר ארויפגיין, און די די די די האסט א אינוועסטמענט, האסט אינוועסטעט אין דעם, און דו צאלסט יעדע חודש דרײַצן הונדערט דאלער, וואס געשענט אויב דו קענסט נישט אמאל באצאלן דרײַצן הונדערט דאלער? וואס געשענט? יא?
יא.
אפשר קענסטו ריפיינענסן, אפשר קענסטו פארקויפן די הויז, און על פי רוב אז אז ס'איז דורך אפאר יאר וועסטו קענען ארויסנעמען מער ווי דו האסט אריינגעלייגט אין עס, אפשר קענסטו מאכן א ביליגערע מארגעדזש, יעצט ווען אונז רעד מיר פון די קאנווערסעישן איז מארגעדזש אינטערעסט זייער הויעך, אפשר וועט אינטערעסט אראפגיין און ס'וועט זיין ביליגער אינטערעסט און דו וועסט האבן א קלענערע פעימענט. אפשר, ס'איז דא אסאך אפשר'ס וואס ס'קען זיין, און אפשר וועט רענט ארויפגיין און דו וועסט קענען קאווערן דיין מארגעדזש פעימענט אפאר יאר ארום אפילו אן דעם וואס דו דארפסט פארקויפן, ס'איז דא זייער אסאך פאסיביליטיס וואס ס'קען געשען, אויסער דעם די רעיט, אויב דו קענסט דיך קאווערן און די רעיט וויאזוי ריעל עסטעיט אין די היימישע געגנטער וואס די מענטש לייגט אין זיין שאלה איז געווען אין די לעצטע דרײַסיק יאר וועט עס ארויפגיין סאך סאך שנעלער ווי עני האול לייף אינשורענס. סאו, ס'איז בכלל נישט, איך קען נישט זאגן אז ס'איז א קאמפעריסאן איינס פון די אנדערע. די ריעל עסטעיט איז א אינוועסטמענט, און די האול לייף איז א לייף אינשורענס פאליסי, און אין בעסט קעיס סינעריאו אויך א שטיקל סעיווינגס. סאו ס'איז בכלל נישט דומה איינס צום צווייטן. כ'ווייס זייער זייער קלאר אז מענטשן רעדן פון עס כאילו ס'איז זייער א זאך וואס איז דומה איינס צום צווייטן, און אין מיי אפיניען קומט עס פשוט וועגן, פון אומוויסנדקייט, און ס'קומט אויך פון די אינשורענס אינדוסטרי, ווילן ווילן זייער שטארק אז מענטשן זאלן אזוי טראכטן. פארוואס ווילן זיי מענטשן זאלן אזוי טראכטן? געדענקסט נאך, האב מיר אמאל גערעדט פון דעם? כ'וועל דיך דערמאנען. יא, דערמאן מיך. ס'האט זיך צעבראכן דיין סינק אין דיין קיטשן. ס'האט זיך נישט. דו גייסט מיר זאגן? ווייסטו וואס? לאמיר זאגן ס'האט זיך צעבראכן. די סינק אין דיין קיטשען האט זיך צובראכן, און דו זעסט קלאר, איך מיין דו האסט דאך אסאך עקספיריענס, איך מיין, כ'גיי נישט זאגן אם חכמה אין כאן זקנה יש כאן, אבער ס'איז דא קיין עין הרע ביידע, זקנה מיט חכמה, און דו ווייסט אז די מינע זאך דארף מען פלעין מאכן טייט, די שטיקל אויפן סינק, מען דארף עס מאכן טייט, ס'איז נישט גענוג טייט, און דאס צו טון דארף מען א גוטע צווענגל. און דו ביסט דאך ביזי פון עין הרע מיט דיין יא מקור מבשר, דו שרייבסט דאך דיין ארטיקלעך, דו העלפסט פאר אידן, דו ביסט ביזי, דו האסט דאך דיין לייף, דיין פול לייף, און האסט אפגעמאכט, ניין איך גיי נישט מיך באדערן מיט דעם, איך גיי רופן א פלאמבער, און דו קאלסט אן א פלאמבער, דער פלאמבער קומט אריין צו דיר אין קיטשען, פרעגט דיך נו, וואס קען מען דיר העלפן? דו באמערקסט גלייך ווען דער פלאמבער איז אריינגעקומען אז ער האט נישט די פאסיק וואס ער לייגט אלע טולס אויף עס, ער קומט אריין ווי א דזשענטעלמען, א פלעין פאסיק ארום דעם הויזן, גארנישט מער פון דעם, און אין זיין הענט האלט ער א האמער. און דו זאגסט אים, מיין סינק איז צובראכן, מען דארף, מען דארף פיקסן די סינק. זאל ער אויספיגערן וואס מען דארף טון, דו ביסט דאך נישט דער פראפעשענעל, ער איז דער פראפעשענעל. יא. זעסטו ווי ער נעמט דעם האמער און פאנגט אן צו האקן אויפן סינק, אויפן סינק. און דו פאנגסט אן צו מאכן קולות, ביסט משוגע? וואס טוסטו דא? דו צוברעכסט מיר דעם גאנצן סינק! יא. פרעגט ער וואס דען ווילסטו איך זאל טון? זאגסטו וואס הייסט איך וויל זאלסט מאכן טייט די דאס זיי זאלן נישט רינען. זאגט ער פאר יענץ דארף מען האבן א צווענגל. איך האב אבער נאר א האמער.
נו.
און דו זאגסט אקעי גיי וואק אוועק פון דא. איך עקספעקט אז ווען איך רוף א פלאמבער זאל ער קומען מיט אלע זיינע טולס.
יא. און דו קומסט נאר מיט א האמער. און פון דא קומט אריין די די די די סעיאינג אויף ענגליש, איף די אנלי טול יו העוו איז א העמער, עוורי פראבלעם לוקס לייק א נעיל. אויב די איינציגסטע, זאג דו עס איבער. יא, די איינציגסטע געצייג וואס דו האסט צו די האנט איז א האמער, וועט יעדע פראבלעם אויסזען ווי א נאגל. יא. ווייל נאר דאס קען איך סאלוון. יא. א נאגל.
דיין הויז איז צובראכן? א האמער. די סינק איז צובראכן? א האמער. מיין קאפ טוט וויי? א האמער. מיין שוויגער שרייט אויף מיר?
א האמער. אקעי, דאס מאכט סענס. אבער, אבער. איך מיין, מען דרייט זיך ארום אין די אינשורענס אינדוסטרי זייער אסאך מאל, וואס מיט א טול באקס, מען עפענט אויף די טול און אין די טול ליגט א האול לייף פאליסי, מיט א האול לייף פאליסי, מיט א האול לייף פאליסי, און מיט א
האול לייף פאליסי, און אויב האט מען שוין צופיל מאל געזאגט האול לייף קען מען שוין יעצט זאגן פול לייף, שוין, און. דארפסט אוועקלייגן געלט ווען דו מאכסט חתונה דיינע קינדער, וואס איז די עצה צו דעם? לאמיך זעהן מיין טול באקס, אמממ לאמיך זעהן, האול לייף פאליסי, מען רוקט עס יעצט אויף יענע מינע וועג, אה יעצט דארף איך בר מצוה מאכן, לאמיך זעהן, אה האול לייף פאליסי רוקט מען אויף די אנדערע מינע וועג, אה יעצט דארף איך אוועקלייגן פאר ריטייערמענט, וואס קען מען יעצט טון? יא, יעצט דרייט מען עס א אנדערע מינע ווערזשן פון די האול לייף פאליסי, און נאכדעם ווען אונז גיימער רעדן וויאזוי מען קען סעיוון כדי צו נישט צאלן טעקסעס גייט נאכאמאל ווערן די עצה האול לייף פאליסי, און נאכדעם פרעגט ער עס איז א חילוק וואס איז וואס איז בעסער א האול לייף פאליסי אדער אינוועסטן אין א הויז. דו זאגסט אז די גאנצע זאך אז א האול לייף פאליסי האט עפעס מיט אינוועסטמענט? איז א.
א האול לייף פאליסי האט גארנישט מיט אינוועסטמענט, א האול לייף פאליסי האט מיט לייף אינשורענס, און ס'איז א לייף אינשורענס וואס איז דיזיינט אויף א וועג אז די געלט קען אויך זיין דארטן געסעיווט, און קענסט אסאך מאל האבן די אפערטוניטי צו נוצן די געלט אלץ א הלוואה אין א רעיני דעי, אז דו דארפסט האבן געלט פאר א דאון פעימענט, פאר חתונה מאכן, פאר וואטעווער, באט יו שוד בעטער העוו א פלען האו טו פוט איט בעק. און נישט גיין צוצומאכן די פאליסי, און אויב דו פלאנסט צוצומאכן די פאליסי, האט זיך די גאנצע פאליסי נישט געלוינט טו בעגין וויט. נישט אז מען קען נישט, מען קען עס צומאכן און ארויסנעמען די געלט וואס דו האסט דארט, באט צו מאכן אויף א פלאן עס צוצומאכן איז זייער זייער א ראנג וועג עס צו טון רוב מאל. און אז מען רעדט פון דעם איז טאקע זייער וויכטיג ווען דו דיעלסט מיט. דיין אישו פון לייף אינשורענס, דיעל מיט א עידזשענט וואס דו ווייסט, אדער ס'איז נישט גארנישט ראנג אז ער פארקויפט נאר לייף אינשורענס, גארנישט ראנג, אבער מען זאל וויסן אז יעצט רעדט מען פון לייף אינשורענס, מען רעדט נישט פון אינוועסטמענטס, אדער קענסטו דיעלן מיט איינעם וואס האט א גרעסערע טול באקס, ער פארשטייט וויאזוי די פיינענשעל מארקעטס ארבעטן, ער פארשטייט וואס די אפערטוניטיס זענען, און ער גייט עכט זיין אנעסט פאר דיר, און קיצור מאך זיכער אז דו ווייסט וואס דו טוסט, און דו דילסט מיט איינעם וואס איז אנעסט, וואס ער קען זיך אביסל מער אויס, ער איז עדיוקעיטעד אין די פיינענשעל פיעלד אין דזשענערעל, און ברוך השם איך קען זאגן וויפיל איך אבזערוו, וויפיל איך קוק צו, אז ס'ווערט מער און מער און מער אוועילעבל ביים היימישן עולם, עידזשענטס וואס זענען עכט אויסגעקאכט און זיי ווייסן וואס זיי טוען, און זיי קוקן אויף די נידס פון די מענטש עכט,